אונז האבן געענדיגט די פריערדיגע פרק מיט א סדר תולדות, אזוי ווי עס איז דא סדרים פון תולדות נח, תולדות שם, תולדות אדם, איז געווען תולדות נחור, ווער ס'האט געציילט אגב געזען אז ס'איז דא צוועלף קינדער, פיר פון בני שפחות, בני פילגשו, און אכט פון די זיין ווייב מלכה, דאס איז זייער ענליך צו די צוועלף שבטים פון יעקב, אבער על כל פנים. אונז גייען ווייטער, און די ערשטע פסוק פון אונזער נייע מעשה איז א המשך פון די סארט נוסח, ויהיו חיי שרה, אונז האבן געלערנט אין אלע עשרה דורות ליסט איז געווען ויחיה וימת, און דא איז דא ויהיו חיי שרה ווי לאנג האט שרה געלעבט, און ותמת שרה. ס'איז אינטערעסאנט צו באמערקן אז דאס איז מסתמא די איינציגסטע פרוי אין די גאנצע תורה וואס באקומט אזא סדר אין די סדר יוחסין. אבער דאס איז נישט די עיקר מעשה, די עיקר מעשה איז בעצם די שטר אויפן קנין פון מערת המכפלה, די גאנצע מעשה די גאנצע פרק קען מען רופן שטר קנין מערת המכפלה וואס דאס איז בעצם די ערשטע פלאץ וואס אברהם אבינו האט באמת קונה געווען אין ארץ ישראל. מ'זעט דא נאכאמאל די פסוק געבט א הערה ויבוא ותמת שרה בקרית ארבע, דו'סט נישט וויסן וואס איז דאס קרית ארבע האסט נישט געהערט פון אזא שטאט היינט איז נישט דא אזא שטאט היא חברון בארץ כנען דאס וואס אונז רופן היינט חברון דעמאלטס געהייסן קרית ארבע מאיזה שהיא סיבה שפעטער זעט מען ס'געהאט נאך א נאמען ממרא היא חברון אפשר איז עס א ענליכע געגנט אדער צוויי געגנטער אבער על כל פנים דאס איז אמאליגע נאמען און היינט הייסט עס חברון. די רעסט פון די פרשה פארציילט די פסוק די משא ומתן וואס אברהם האט געהאט מיט בני חת וואס זיי זענען געווען די שולטים אויפן פלאץ צו קויפן די מערת המכפלה די די די רש"י און אנדערע וועגן וואס רעדן וועגן די משא ומתן וועגן די אמור מעט ועשה הרבה אבער בפשטות דאס אראפצולייגן פשוט די גאנצע סדר הקנין עס זאל נישט זיין קיין ערעור די גאנצע לכל באי שער עירו אויך טייטש אז אמאל א נחלה א פלאץ בפרט אז אחוזת קבר פלאץ איז נישט סתם א פלאץ וואס מען גייט וואוינען א קבר איז דאך די פלאץ אחוזה אזוי מ'רעדט אלעמאל עיר קברות אבותי, דאס איז א פלאץ וואס באלאנגט פאר די משפחה, פאר די עם, ס'איז דא א נצחיות'דיגע זאך, ס'איז לדורות, ס'איז נישט סתם אברהם וואוינט, נו א גר קען אויכעט וואוינען, קען אויך דינגען א דירה און אזוי ווייטער, אבער דא זאגט הייבט מען טאקע אברהם אזוי זאגט אזוי, איך בין טאקע א גר ותושב, אבער איך גיי מאכן ס'זאל זיין נאך מער, נאך טיפער פון א גר און אפשר אפילו פון א תושב, ווייל בפשטות מיינט עס די זעלבע זאך. געב מיך אחוזה כ'זאל האבן טאקע א נחלה בארץ. און די בני חת, לכאורה איז דאס א גאנץ סדר הדרגה וואס זיי קודם זאגן זיי אוודאי אונז זאלן דיך לאזן באגראבן ווי דו ווילסט, און אברהם אבינו, דאס איז טאקע א גוטע התחלה, ס'איז נישט שיין צו אים, אבער ער וויל דאך נישט בעצם באגראבן אלס א גאסט, ער וויל דאך זאלסט באקומען זיינס, און וויאזוי באקומט מען? די איינציגסטע וועג איז מיט געלט, זאגט ער גיי בעטס און רעדטס מיט עפרון, און וואס עפרון? ווייטער רעדט ער בנימוס און ער זאגט, אוודאי איך געב דיך, באגראב זאגט דארט, זאגט אברהם פאר עפרון, ניין, איך וויל נישט סתם.

און וישמע אברהם אל עפרון, ער פאלגט אים, ער געבט אים דעם געלט, עס זעט אויס אז ס'נישט געווען מן הנימוס צו זאגן ס'קאסט אזויפיל, עס איז א סדר א מקח וממכר וואס איז געווען, און די תורה פירט אויס ויקם שדה עפרון אשר במכפלה, ויקם די טייטש אזוי ווי קיום השטר, ס'איז נתקיים געווארן די קנין די מקח, די שדה עפרון וואס געבט ציונים אזוי ווי מען שרייבט א שטר שרייבט מען אין די ווינקל פונקטליך מ'זאל נישט זיין קיין טעות וועלכע שדה מ'רעדט פון, דאס איז דער וואס שטייט שלפני ממרא און מען לייגט אריין די אלע פרטים השדה והמערה אשר בו וכל העץ אשר בשדה אשר בכל גבולו סביב מען שרייבט אריין די גרעניץ פונקטליך וואס די נכס וואס מען האט געקויפט לעיני בני חת אלע זענען מסכים ס'הייסט אז מען דארף דאך אז די גאנצע עולם זאל מסכים זיין ס'איז דאך נישט נאר א פרטיות'דיגע קרקע ס'באלאנגט דאך פאר די בני חת באופן כללי פאר די משפחה פאר די עם זענען אלע מסכים געווען און נאר נאכדעם ואחרי כן קבר אברהם מען האט נישט אפילו באגראבן פאר דעם מ'האט נישט באגראבן קיין איין מינוט במתנה אדער בגירות אזוי האט גלייך אין זיין אייגענע פלאץ וואס ער האט געקויפט די תורה פירט ווייטער אויס ויקם השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחוזת קבר לעיני בני חת אין אנדערע ווערטער אז דו גייסט היינט אין חברון דו זעהסט אז דאס איז די קבר פון אברהם מוזטו וויסן אז דאס איז די קימה דאס איז די שטר וואס שטייט שוין אין די תורה וואס מען האט צוגעזאגט אז גייט האבן אה סארי וואס אברהם האט געקויפט לעיני בני חת מען דארף קומען פון יעדע איינער כדת וכדין. די כללית'דיגע ענין פארשטיי איך אז עס איז פשוט צו ווייזען די ערשטע נחלה אין ארץ ישראל די אחוזת די קברות אבות פארשטייט זיך איז דא וואס קוקן עס אן, דא חזל און רש"י וואס טראכטן אז עס איז אן אייגענע נסיון, מען האט אים צוגעזאגט ארץ ישראל דא דארף ער עס קויפן בדמים מרובים, מען רעכנט עס אלס איינע פון די עשרה נסיונות לויט געוויסע מפרשים, אבער על כל פנים מען זעהט די כסדר אין די גאנצע מעשה פון אברהם אבינו אז ער רעכנט זיך און ער דיעלט מיט די אלע עמים און דאס איז לכאורה א חלק פון די ברכה פון ונברכו בך כל משפחות האדמה, און מ'זעט אז זיי זאגן נשיא אלהים אתה בתוכנו אבימלך וויל מאכן מיט אים א ברית, פרעה האט אים געגעבן אפילו מן הסתם נישט קיין ברית האט אים געגעבן, די מלך סדום האט אים געגעבן, מלכי צדק מלך שלם האט אים געגעבן, דאס הייסט ווי אברהם אבינו גייט איז ער א דיפלאמאט ער רעדט מיט די הויך ראנגיקע מענטשן פון דארט און אפילו ער געקויפט פון זיי א זעט אויס א חשובע שטיקל לאנד.